בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף כ"א, מיר הייבן אן דף כ"א עמוד א', די נייע פרק די משנה, זאגט די הייליגע משנה, כל שעה שמותר לאכול, ס'טייטש ווילאנג מען מעג עסן חמץ, מאכיל לבהמה לחיה ולעופות, מעג מען אויך געבן פון די חמץ צו עסן פאר בהמה חיה ועופות, ומוכר לנוכרי, און די זעלבע זאך מען מעג עס פארקויפן פאר א גוי, ומותר בהנאתו, ס'איז מותר בהנאה, וואס טייטש ווילאנג מען מעג עס עסן, איז עס אויכעט מותר בהנאה, וואס בעצם וואס פעלט אויס די צוויי משלים, און שפעטער זאגט די משנה ומותר בהנאתו, וועלן מיר זעהן אין די גמרא, זאגט אבער די משנה, עבר זמנו, טאמער מען טאר מער נישט עסן קיין חמץ, אסור בהנאתו, טאר מען מער נישט הנאה האבן פון דעם אויך נישט, ולא יסיק בו תנור וכיריים, און ממילא טאר מען נישט אנהייצן א תנור וכיריים, דאס איז צוויי מיני אויוונס ביידע בעצם די זעלבע זאך, איינס איז שמאל פון אויבן איינס איז ברייט פון אויבן, על כל פנים ס'איז אסור בהנאה, וואס דארף מען טאקע די משל פון תנור וכיריים, וועלן מיר אויך טאקע זעהן אין די גמרא, אבער על כל פנים דאס זעהן מיר אין די משנה, אז ווילאנג מען מעג עסן מעג מען הנאה האבן, און ווען מען טאר מער נישט עסן טאר מען אויך נישט הנאה האבן ס'איז פארבינדן איינס מיטן צווייטן. זאגט יעצט די משנה ווייטער, רבי יהודה אומר, אין ביעור חמץ אלא שריפה, ס'טייטש ביעור חמץ וואס שטייט אין פסוק תשביתו איז נאר ווען מען פארברענט, דאס איז די איינציגסטע וועג וואס מ'איז מקיים די מצוה, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן אף מפורר וזורע לרוח, מען קען אויך פארניכטן די חמץ מיט דעם וואס מען צעברעקלט עס, און מען ווארפט עס אין די ווינט אריין, או מטיל לים, אדער מען ווארפט עס אריין אין וואסער אריין, ס'מוז נישט זיין דווקא מיטן פארברענען. זאגט די הייליגע גמרא, כל שעה שמותר לאכול מאכיל, ווי לאנג מען מעג עסן האט מען געזען אין די משנה, מעג מען אויך מאכיל זיין פאר בהמה חיה ועופות טייטש מען מעג הנאה האבן, קען מען דאך מדייק זיין פון דעם, הא כל שעה שאינו מותר לאכול אינו מאכיל, אז בשעת וואס מען טאר מער נישט עסן, טאר מען נישט מאכיל זיין, טאר מען מער נישט הנאה האבן, אויב אזוי, זאגט די גמרא, לימא מתניתין דלא כרבי יהודה, מוז מען זאגן אז אונזער משנה גייט שלא כשיטת רבי יהודה, פארוואס ווייל דאי רבי יהודה הא איכא חמש דאינו אוכל ומאכיל, לויט רבי יהודה איז דא א צייט וואס עסן טאר מען נישט אבער הנאה האבן מעג מען, מען מעג געבן צו עסן פאר בהמה, דתנן אזוי ווי מען האט געזען די משנה, די משנה זאגט דף י"א עמוד ב', רבי מאיר אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחילת שש, אז א שעה פאר חצות פארברענט מען, אבער פארדעם מעג מען עסן, רבי יהודה אומר, אוכלין כל ארבע, ותולין כל חמש, ושורפין בתחילת שש, רבי יהודה האלט אז צוויי שעה פאר חצות טאר מען מער נישט עסן, הנאה האבן מעג מען נאך, מען מעג נאך געבן צו עסן פאר א בהמה, און א שעה פאר חצות טאר מען שוין פאר א בהמה אויך נישט געבן צו עסן, על כל פנים זעהן מיר לויט רבי יהודה אז ס'איז דא א תקופה אין טאג וואס מען מעג געבן צו עסן פאר בהמה און מען טאר נישט עסן, און ממילא די משנה איז נישט ווי רבי יהודה, ואלא מאי, נאר ווי וועם דען גייט די משנה, רבי מאיר היא, טייטש ס'גייט כשיטת ר' מאיר, אבער אויב אזוי איז שווער די לשון, ווייל האי כל שעה שמותר לאכול מאכיל, כל שעה שאוכל מאכיל מיבעי ליה, וואס טייטש מותר לאכול איז א לשון אז פאר איינעם איז מותר, פאר דיר איז אסור, אבער דו מעגסט געבן צו עסן פאר בהמה. דאס איז נישט די שיטה פון ר' מאיר, ר' מאיר זאגט אז ווי לאנג מען מעג עס עסן מעג מען הנאה האבן ממילא וואלט געדארפט שטיין כל שעה שאוכל מאכיל. און וואס איז די לשון פון די משנה? נאר וואס דען זאגט די גמרא האט מען שוין געזען די תירוץ אמר רבה בר עולא, מתניתין רבן גמליאל היא, די משנה גייט כשיטת רבן גמליאל, דתנן, רבן גמליאל אומר חולין נאכלין כל ארבע תרומה כל חמש ושורפין בתחילת שש, רבן גמליאל האלט בעצם ווי רבי יהודה, אז צוויי שעה פאר חצות טאר מען שוין קיין חמץ נישט עסן, אבער געבן צו עסן פאר די בהמות מעג מען ביז א שעה פאר חצות, נאר וואס דען ער האלט אז כהנים מעגן יא עסן תרומה ביז א שעה פאר חצות, און מילא והכי קאמר לויט אים שטימט די לשון פון די משנה, כל שעה שמותר לאכול כהן בתרומה, ווילאנג דער כהן מעג עסן תרומה וואס טייטש ביז א שעה פאר חצות, ישראל מאכיל חולין לבהמה לחיה ולעופות, מעג א ישראל געבן צו עסן פאר זיין בהמה חיה ועופות, אפילו ביז א שעה פאר חצות אפילו אז ער אליין טאר שוין נישט עסן פון צוויי שעה פאר חצות. זאגט די גמרא ווייטער, למה לי למיתנא בהמה, למה לי למיתנא חיה, פארוואס שטייט בהמה און חיה באזונדער, זאגט די גמרא צריכא מען דארף עס האבן, ווייל דאי תנא בהמה, טאמער עס וואלט נאר געשטאנען בהמה וואלט איך געזאגט, דאי משיירא חזי לה, א בהמה וואס ער לאזט איבער זעט מען וואס טייטש א בהמה ענדיגט עסן לאזט ער איבער די עסן דארטן אויפן פלאץ, ער גייט נישט באהאלטן די עסן, און במילא אז די בעל הבית וועט זען די בהמה האט איבערגעלאזט, עט ער אוודאי מבטל זיין. אבל חי', אבער טאמער מ'געט עסן פאר א חי', וואס די דרך פון א חי' איז דאי משיירא קמצנעא לה, אז ער באהאלט וואס ער עסט, די איבערגעבליבענע מאכלים באהאלט ער. אימא לא וואלט איך געזאגט אז דארט טארסטו נישט פיטערן דעם חי', ווייל קען זיין ער עט באהאלטן די חמץ און דו עסט עס נישט מבטל זיין מילא עסטו נכשל ווערן, און פארדעם שטייט בהמה וחי' ואי תנא חי' טאמער ס'וואלט געשטאנען חי' אליין וואלט אויך געווען א פראבלעם ווייל איך וואלט געזאגט משום דאי משיירא מיהת מצנעא, די חיה, זיין שריים וואס ער לאזט איבער באהאלט ער, און ממילא אפילו דו עסט טאקע עובר זיין אויף בל ימצא, אבער בל יראה עסטו נישט עובר זיין ווייל דו זעסט עס נישט, ס'איז באהאלטן, אבל בהמה אבער א בהמה זימנין דמשיירא ולא מסיק אדעתיה, בהמה מאכט זיך אמאל ער לאזט איבער די חמץ, און די בעל הבית האט פארגעסן עס מבטל צו זיין, וקאי עליה בבל יראה בל ימצא אימא לא, און ממילא דא עסטו עובר זיין סיי אויף בל יראה און סיי אויף בל ימצא, צריכא פאר דעם דארף איך האבן בהמה מיט חיה. עופות למה לי, ווי קומט אריין עופות? זאגט די גמרא איידי דתנא בהמה וחיה תנא נמי עופות דארף דארף טאקע נישטא קיין חידוש אין דעם, נאר שטייט שוין בהמה וחיה שטייט שוין אויך עופות. זאגט די גמרא מיר האבן געזען אין די משנה מוכרו לנכרי מען מעג אויך פארקויפן ס'טייטש ווילאנג מען מעג הנאה האבן פון די חמץ מעג מען עס פארקויפן פאר א גוי. זאגט די גמרא פשיטא, ס'דאך פשוט אז מען מעג עס פארקויפן פאר א גוי אז מען מעג עס פיטערן פאר בהמה ס'טייטש אז מען מעג הנאה האבן פארשטייט זיך מען מעג עס אויך פארקויפן פאר א גוי ס'דאך אויך סך הכל הנאה. ענפערט די גמרא. לאפוקי מהאי תנא דתניא, די משנה קומט צו זאגן דלא כבית שמאי, אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא שטייט אין א ברייתא בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם פסח, א מענטש טאר נישט פארקויפן חמץ פאר א גוי, נאר טאמער ער ווייסט זעכער די גוי עט עס פארניכטן עט עס ענדיגן ביז פאר פסח, פארוואס ווייל בית שמאי האלט אז א מענטש טאר נישט פארקויפן חמץ פאר א גוי טאמער עס עט זיין דארט, א מענטש דארף זעכער מאכן אז די חמץ איז מער נישט דא אויפן וועלט פסח. ובית הלל אומרים ובית הלל זאגן כל שעה שמותר לאכול מותר למכור, בית הלל האלט ניין די עיקר איז טאר נישט זיין אין דיין רשות, און במילא קענסטו עס פארקויפן פאר א גוי ווילאנג דו מעגסט עס עסן, רבי יהודה בן בתירא אומר רבי יהודה בן בתירא האלט ווי דער בית שמאי ער זאגט כותח וכל מיני כותח כותח איז דאס איז כותח הבבלי כל מיני כותח איז אנדערע מיני כותחן כותח איז א מאכל פון חמץ וואס מ'פלעג איינטונקען אין דעם ברויט אסור למכור שלושים יום קודם לפסח טאר מען שוין נישט פארקויפן פאר א גוי דרײַסיק טאג פאר פסח פארוואס ווייל ס'נעמט א לאנגע צייט ביז ס'ענדיגט זיך און ממילא איז דא א חשש אז ס'וועט איבערבלייבן ביז פסח בית שמאי לאזט זיך דאס נישט און רבי יהודה בן בתירא האלט כשיטת בית שמאי, על כל פנים אונזער משנה וויל אונז זאגן דלא כבית שמאי, פארדעם זאגט די משנה אז ווילאנג מען מעג הנאה האבן פון די חמץ מעג מען עס אויך פארקויפן פאר א גוי און ס'גייט מיר נישט אן אז ס'איז קיים אינעם רשות פונעם גוי, זאגט גמרא ווייטער מיר האבן געזען די משנה ומותר בהנאה, אז ס'איז מותר בהנאה, זאגט גמרא פשיטא, וואס הייסט נאכדעם וואס דו האסט מיר געזאגט אז מען מעג עס פיטערן פאר בהמה פארקויפן פאר גוי ווייס איך ס'איז מותר בהנאה, וואס איז די חידוש אין מותר בהנאה? זאגט גמרא לא צריכה שחרכו קודם זמנו, וקא משמע לן כדרבא דאמר רבא חרכו קודם זמנו, מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו, די חידוש איז נישט אז מען מעג הנאה האבן, דא איז דא א גרעסערע חידוש, אז טאמער מען האט עס אזוי מין פארברענט אז ס'איז מער נישט ראוי למאכל אדם, דעמאלטס ווען ס'קומט אפילו נאך חצות, מעג מען הנאה האבן פון דעם, און דאס איז די חידוש פון די משנה ומותר בהנאה, אז טאמער דו האסט עס פארברענט פאר די זעקסטע שעה דעמאלטס נאך חצות וועסטו מעגן הנאה האבן פון דעם. זאגט די גמרא ווייטער, עבר זמנו אסור בהנאתו, אזוי האט די משנה געזאגט, זאגט די גמרא פשיטא, רשי איז נישט גורס דא פשיטא, על כל פנים זאגט די גמרא לא צריכה לשעות דרבנן, וואס טייטש די חידוש דא איז אז אפילו אין די שעה וואס איז אסור מדרבנן אין די שעה פאר חצות איז אויכעט אסור בהנאה, דאמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רבי יוחנן, המקדש משש שעות ולמעלה, אפילו בחיטי קורדניתא, אין חוששין לקידושין, טאמער איינער איז מקדש א פרוי אין די שעה פאר חצות מיט חיטי קורדניתא דאס איז אזעלכע חיטים וואס בדרך כלל ווערט עס נישט חמץ און נישט מחמיץ אפילו מען גיסט וואסער אויף דעם בדרך כלל נישט מחמיץ, פון דעסט וועגן אז איינער איז מקדש א פרוי מיט דעם אין די שעה איז די פרוי נישט מקודשת, פארוואס? ווייל אפילו אין א צייט וואס חמץ איז אסור מדרבנן אין די שעה פאר חצות איז עס אויך אסור בהנאה ממילא האט ער מקדש געווען דא מיט א זאך וואס איז אסור בהנאה און כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש הפקר בית דין הפקר אזוי ווי מען האט שוין געזען און ממילא די פרוי נישט מקודשת און דאס איז די חידוש פון עבר זמנו אסור בהנאתו אפילו אין די שעה פאר חצות זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין משנה ולא יסיק בו תנור וכיריים אז מען טאר נישט נוצן די חמץ צו אנהייצן אן אויוון זאגט די גמרא פשיטא אז ס'איז אסור בהנאה האסט יעצט געזאגט ס'איז אסור בהנאה איז פארשטייט זיך מען טאר נישט אנהייצן אן אויוון מיט דעם

וואס איז דאס לא יאכל? ס'וואלט געקענט שטיין לא יאכל, נאר וואס דען לא יהא בו היתר אכילה? וואס טייטש זאל נישט זיין קיין שום היתר מיט די חמץ קען צוברענגען א מענטש צו עסן? וואס טייטש נישט נאר טארסט עס נישט עסן, נאר טארסט אויך נישט הנאה האבן? זאגט גמרא טעמא דכתב רחמנא לא יאכל חמץ, הא לא כתב לא יאכל, הוה אמינא איסור אכילה משמע איסור הנאה לא משמע? וואס טייטש טאמער ס'וואלט געשטאנען פשוט לא יאכל נישט לא יאכל, וואלט איך געזאגט אז עסן טאר מען נישט, הנאה האבן מעג מען יא, נאר ווייל ס'שטייט לא יאכל ווייס איך אויך אז מ'טאר נישט הנאה האבן. זאגט גמרא ופליגא דרבי אבהו חזקיה קריגט זיך מיט רבי אבהו פארוואס? דאמר רבי אבהו רבי אבהו האט געזאגט א ניין אז כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו ווי ס'שטייט אזא סארט לשון אין תורה איז אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע מיינט עס ביידע מ'טאר נישט עסן מ'טאר אויך נישט הנאה האבן מ'דארף נישט א לשון לא יאכל צו וויסן די דין נאר וואס עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבילה ס'טייטש בנבילה שטייט לא תאכלו כל נבילה וואס אין דעם ליגט אזוי ווי רבי אבהו האט יעצט געזאגט מ'טאר נישט עסן מ'טאר אויך נישט הנאה האבן נאר וואס די תורה זאגט ווייטער, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי, אז דא מעג מען יא הנאה האבן, איז טאמער די תורה זאגט קלאר מעגסטו הנאה האבן, דעמאלטס אוודאי מעגסטו הנאה האבן, אבער טאמער שטייט סתם לא יאכל לא תאכל לא תאכלו, ווייסטו אז טארסט נישט עסן און נישט הנאה האבן, זאגט די גמרא דתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק לא תאכלו כל נבילה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי, אז זאלסט עס אוועקגעבן פארן גר תושב אדער פארקויפן פאר א גוי, אין לי אלא לגר בנתינה ולנכרי במכירה, זאגט די ברייתא זעה איך אז דו מעגסט עס אוועק געבן פארן גר תושב, און מעגסט עס פארקויפן פאר א גוי, ווי ווייס איך פארקערט לגר במכירה מנין, פון ווי ווייס איך אז מען מעג עס אויך פארקויפן פארן גר תושב מוזט נישט אוועק געבן, תלמוד לומר שטייט אין פסוק לגר אשר בשעריך תתננה או מכור, און זעלבע זאך פארקערט לנכרי בנתינה מנין, תלמוד לומר תתננה ואכלה או מכור לנכרי, וואס טייטש אזוי?

נמצאת אומר אחד גר ואחד נכרי, בין במכירה בין בנתינה דברי ר' מאיר, זאגט ר' מאיר מען מעג ביידע סיי פאר א גר תושב מעג מען געבן און פארקויפן, סיי פאר א גוי מעג מען געבן פארקויפן. רבי יהודה אומר רבי יהודה קריגט זיך, און ער זאגט דברים ככתבן, אזוי שטייט אין פסוק, לגר בנתינה ולנכרי במכירה, פאר א גר דארף מען געבן און פאר א גוי דארף מען פארקויפן, מען טאר נישט אוועקגעבן פארן גוי, פארוואס ווייל ער האלט אז דער גוי איז אסור אים געבן מתנות און צו ווערן נאנט מיט אים, ממילא טאר מען נישט געבן די נבילה א מתנה פארן גוי, די זעלבע זאך מען טאר נישט פארקויפן פארן גר תושב, ווייל דער גר תושב ביסטו מצווה אים מחזק צו זיין אים אויסהאלטן, און ממילא זאלסטו אים אוועק געבן די נבילה, על כל פנים זאגט די גמרא יעצט מאי טעמא דרבי יהודה, וואס איז טאקע די טעם אז רבי יהודה זאגט דברים ככתבן, אז מען דארף דרש'ענען די פסוק אזוי ווי שטייט, און ער לערנט נישט ווי ר' מאיר אז מען קען זאגן ביידעס פאר ביידע, מיר האבן מסביר געווען די טעם פארוואס רבי יהודה זאגט אזוי, אבער ווי נישט ווי פארוואס דרש'נט ער די פסוק אזוי, זאגט די גמרא ווייל אי סלקא דעתך כדאמר ר' מאיר, ווייל רבי יהודה זאגט טאמער די פסוק וואלט געמיינט צו זאגן אז מען מעג ביידע פאר ביידע, סיי פארקויפן סיי אוועקגעבן סיי פאר א גר און סיי פאר א גוי, אויב אזוי לכתוב רחמנא לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. ומכור, ס'וואלט געדארפט שטיין ומכור מיט א ו' א חיבור אז ביידע דינים איז פאר ביידע, פארוואס או למה לי פארוואס שטייט או מכור, איז משמע שמע מינה לדברים ככתבן, אז ביידע איז טייטש אז אדער דאס אדער געסט עס פארן גר אדער פארקויפסט עס פארן גוי, אבער טארסט עס נישט געבן פארן גוי אדער פארקויפן פארן גר, ור' מאיר, וואס טוט ר' מאיר מיט די או? זאגט ר' מאיר, או להקדים נתינה דגר למכירה דנכרי, אז ס'איז דא א סדר קודם דארפסטו עס פרובירן אוועקצוגעבן פאר גר תושב, טאמער ס'איז נישט דא קיין גר תושב צו פארקויפן פאר א גוי, אבער דער גר תושב קומט פארן גוי, דאס נעמט מען ארויס פון די או, אבער ס'מיינט נישט צו זאגן אז דו טארסט נישט פארקויפן פארן גר תושב, אדער דו טארסט נישט אוועקגעבן פארן גוי. ורבי יהודה, און פון וואו ווייסט רבי יהודה דער דין אז דער גר תושב קומט פארן גוי? זאגט רבי יהודה לא צריך קרא, אויף דעם דארף מען נישט קיין פסוק, ווייל כיוון דגר אתה מצווה להחיותו, ונכרי אי אתה מצווה להחיותו, לא צריך קרא, סברא הוא, ס'טייטש א מענטש האט דאך א מצווה אויסצוהאלטן א גר תושב, אויף א גוי איז נישט דא די מצווה, איז פארשטייט זיך דער גר תושב קומט פארן גוי, ממילא דארף מען נישט האבן דער לימוד. זאגט יעצט די גמרא.

מוז זיין אז ווען עס שטייט לא תאכלו אליין טארסטו נישט הנאה האבן, דא איז דא א ספעציעלע היתר. אבער פרעגט די גמרא אלא לרבי יהודה, אבער לויט רבי יהודה, דאמר לדברים ככתבן הוא דאתא, וואס רבי יהודה זאגט אז דער פסוק איז זעהר מקפיד אויפן סדר, דער פסוק זאגט דו מעגסט עס נאר אוועקגעבן פאר א גר תושב, מעגסט עס נאר פארקויפן פאר א גוי, אויב אזוי הא כל איסורים שבתורה מנא ליה דאסורים בהנאה, איז קען זיין אז די סיבה וואס די תורה זאגט דער פסוק דא איז נישט כדי זאלסט וויסן אז דו מעגסט הנאה האבן, ווייל נישט דאס איז די עיקר חידוש דא, די עיקר חידוש אין די פסוק איז אז זאלסט מקפיד זיין עס אוועקצוגעבן פארן גר תושב און פארקויפן פארן גוי און נישט פארקערט, און במילא קען אוודאי זיין אז בדרך כלל ווי שטייט לא תאכל לא יאכל לא תאכלו מיינט סך הכל אז מען טאר נישט עסן הנאה האבן מעג מען, איי פארוואס אויב אזוי שטייט דא די פסוק א ספעציעלע לימוד מען מעג הנאה האבן, די חידוש איז נישט מען מעג הנאה האבן די חידוש איז טאקע אז פאר דעם דארף מען געבן און פאר דעם דארף מען פארקויפן, זאגט די גמרא טאקע אז רבי אבהו לויט רבי יהודה וועט טאקע נישט ארויסלערנען פון נבילה די דין אז לא יאכל לא תאכל לא תאכלו מיינט אז א זאך איז אויך אסור בהנאה נאר ער לערנט עס ארויס פון טריפה נפקא ליה שטייט ביי טריפה בשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו אז מען דארף עס געבן פארן הונט ממילא דרשנט מען אותו אתה משליך לכלב דווקא דאס זאלסטו געבן פארן הונט סטייטש דאס איז מותר בהנאה ואי אתה משליך לכלב כל איסורין שבתורה אבער ביי אנדערע פלעצער וואס שטייט לא תאכל לא תאכלו לא יאכל דארט טארסטו נישט הנאה האבן און ממילא לערנט מען עס ארויס פון די אותו וואס שטייט ביי כלב יעצט רשי רעדט אויס וואס דארף איך האבן אותו, מען קען דאך לערנען אזוי ווי מ'האט געלערנט פריער, אז היות וואס דו זעסט אז די תורה זאגט אז ביי א הונט איז מותר בהנאה, קענסטו וויסן דווקא דארט איז מותר בהנאה אבער ביי אנדערע פלעצער וואס די תורה זאגט נישט איז נישט מותר בהנאה, אויף דעם זאגט רשי אז מ'וואלט ווייטער נישט געקענט ארויסלערנען פון דא, ווייל טאמער אזוי וואלט געווען די לימוד וואלט איך געזאגט אז די סיבה וואס די תורה זאגט לכלב תשליכון אותו איז נישט כדי זאלסט וויסן ס'איז מותר בהנאה, איך וואלט אליין געוואוסט אז ס'איז מותר בהנאה, די סיבה איז ווייל היות וואס ס'שטייט אז א מענטש איז א מצוה צו פיטערן הינט, פארוואס? ווייל די רבונו של עולם צאלט זיי צוריק א שכר אז לא יחרץ כלב לשונו, זיי האבן נישט געבילט אין מצרים, איז פארדעם שטייט אין די פסוק לכלב תשליכון אותו, און דערפאר פון דעם וואס ס'שטייט אזוי לכלב תשליכון אותו וואלט איך נאכנישט געוואוסט אז איבעראל אנדערש איז אסור בהנאה. נאר וואס נאכדעם וואס שטייט אותו, און פון אותו איז מען ממעט אז דווקא דא איז מותר בהנאה ביי אנדערע פלעצער נישט, דאס איז שוין יא א גוטע לימוד. זאגט די גמרא ורבי מאיר, וואס טוט רבי מאיר מיט די אותו? רבי מאיר לערנט דאך שוין ארויס די דין פון נבילה. זאגט די גמרא רבי מאיר לערנט אותו אתה משליך לכלב ואי אתה משליך לכלב חולין שנשחטו בעזרה, אז דווקא טרייפה מעג מען געבן פארן הונט, אבער די אותו איז ממעט אז חולין וואס מען שעכט אין די עזרה וואס דאס איז אסור בהנאה, דאס טאר מען נישט געבן פארן הונט, און דארט שטייט נישט לא תאכל לא תאכלו לא יאכל, במילא ווייס איך עס נישט אליין, איך דארף עס האבן פון די מיעוט פון די אותו. יעצט רשי רעדט דא אויס, פון וואו ווייס איך טאקע אז חולין שנשחטו בעזרה איז אסור באכילה, און זעלבע זאך וויאזוי איז מען עס ממעט פון די אותו, איז קודם ברענגט רשי די פסוקים וואס פון דארט לערנט מען ארויס כי ירחק ממך המקום, וואס די גמרא דרשנט אז חולין וואס מען שעכט אין די עזרה טאר מען נישט עסן, יעצט וויאזוי איז מען עס ממעט פון די אותו, איז אזוי, ווייל די דין איז אז א עובר במעי אמו, וואס טייטשט טאמער א בהמה איז טראגעדיג און מ'שעכט די בהמה, ווערט אויך די עובר מותר בהנאה, וואס איז טאמער די עובר שטעקט ארויס אן אבר פון די מאמע און שפעטער שלעפט ער צוריק אריין די אבר און נאכדעם שעכט מען די מאמע, איז די גאנצע עובר מותר בהנאה חוץ פון די אבר, די אבר האט א דין פון טריפה, פון ווי ווייסט מען די אבר האט א דין פון טריפה? ווייל שטייט אין פסוק ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, וואס טייטשט בשר בשדה ווי קומט דא אריין בשדה? נאר פון בשדה דרשנ'ט מען, די גמרא דרשנ'ט אין חולין, אז אזוי ווי בשדה, די פעלד איז א פלאץ אן קיין מחיצות, די זעלבע זאך טריפה, טאמער א עובר שטעקט ארויס זיין האנט, איז עס, ער שטעקט עס ארויס אין א פלאץ אן קיין מחיצות, ער איז א פלאץ אין מחיצות, ער איז אין די מאמע, ער שטעקט ארויס די האנט אינדרויסן מחיצות, איז די האנט וואס ער האט ארויסגעשטעקט האט א דין פון טריפה, און במילא, וואס איז טאקע די דין מיט די האנט? ס'איז אסור באכילה. אבער בהנאה איז עס מותר שטייט אין פסוק לכלב תשליכון אותו, און במילא דרשנ'ט ר' מאיר פון דעם וואס שטייט דא אותו אז אותו דווקא די האנט איז מותר בהנאה, אותו ווייל ס'איז ארויס פון די מחיצות, אזוי ווי מ'האט געדרשנ'ט פון בשדה, אבער פון אותו איז מען ממעט אז ס'איז דא א צווייטע סארט בהמה, ס'דא א צווייטע סארט פלייש, וואס נישט ס'איז ארויס פון מחיצות נאר ס'איז אריין אין מחיצות, וואס דאס וועט אויך זיין אסור בהנאה, און וואס איז דאס? חולין שנשחטו בעזרה, חולין וואס איז אין די עזרה, די עזרה האט דאך מחיצות, דאס איז אסור בהנאה, און אזוי איז עס ר' מאיר ממעט פון אותו, זאגט גמרא ואידך, פון ווי לערנט רבי יהודה ארויס אז חולין שנשחטו בעזרה איז אסור בהנאה? זאגט די גמרא חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא, און רבי יהודה האלט אז די איסור הנאה פון חולין שנשחטו בעזרה איז נישט קיין דאורייתא'דיגע דין, און דערפאר דארף ער טאקע נישט קיין לימוד אויף דעם.